וויאזוי איז די בעסטע וועג? אנדערע ווערטער, איך וויל עס זאגן אין א בעסערע וועג ווי מ'האט געזאגט. איין וועג פון דאס זאגן איז וואסארא ניגון צו זינגען, נאך א וועג איז צו זאגן. וואסארא רול, וואסארא געזעץ, וואסארא law איז דא אונטער די פרשה, מ'לערנט אז ס'איז דא סודות התורה, וואס עס איז דא באמת סודות אין הלכה און תנך און גמרא, אין יעדע זאך איז דא סודות, וואס מ'רופט טעמי תורה באמת אין די גמרא. די סודות זענען די זאך וואס מאכט די זאכן ארבעטן, ס'איז זייער קאנעקטעד מיט וואס אונז זאגן פריער, וואס אונז זאגן כסדר. אז מען לערנט א פרשה חומש, למשל מען לערנט א מעשה פון די אבות, זעט מען נאר די מעשה, מען זעט נאר די פועל יוצא, עס איז געווען א מעשה, יעקב איז געגאנגען פון דא, געגאנגען צו דארטן, און אזוי ווייטער, די זעלבע זאך אז מען לערנט א מסכתא גמרא, זעט מען נאר אלע הלכות וואס געשעט, אז עס איז אזוי, אז עס איז אזוי. די זעלבע זאך מען קען זיך קוקן אין טבע, איינער זעט אז עס איז דא א ברונעם, עס איז דא וואסער, עס רעגנט, ווייסט ער אז עס רעגנט, ער ווייסט נישט מער פון דעם. אמת'דיג צו פארשטיין, איז אלעמאל א סוד, עס איז אלעמאל א זאך וואס איז אונטער וואס מען קען זען, דאס וואס מען קען זען דאך נאר אין סייענס און פארשטיין הייסט עס נאר די דעטע, נאר די השכלה, פון דא הייבט דאס די זאך וואס הייבט אן צו דארפן פארשטיין, אבער די עקטשועל פארשטאנד, די פארשטאנד וואס וויאזוי מען פארשטייט עס, איז אלעמאל צו פארשטיין די געזעץ וואס ליגט אונטער דעם, אדער זעסט א טיש, אדער זעסט א שטיקל האלץ, דאס קען יעדער איינער זעהן. א חכם איז עומד על הסוד, ווען מען האט א זאך וואס מען קען נישט זעהן, ווען מען זעהט אסאך שטיקלעך האלץ הייבט מען אן צו זעהן וואס זענען די געזעצן וואס זענען שולט אויף א שטיקל האלץ, א שטיקל האלץ האט אזא סארט שטארקייט און ס'וואקסט אזא סארט וועגן, מען קען טוהן מיט דעם אזא סארט זאכן, דאס זענען די סודות, אין אנדערע ווערטער די דזשענעראל רולס, די כללים קען מען עס רופן. שטייען אונטער דאס וואס מען זעהט. די זעלבע זאך איז מיט סיפורי התורה בעיקר, אזוי אויך אויף אלע מצוות, לפי דרך הקבלה, אלעס האט א געזעץ, אז אונז לערנען דברי תורה, אז אונז לערנען א מעשה פון אברהם און פון יצחק און פון יעקב, דארף מען עס נישט לערנען אלס א, נאר אלס די אינפארמעישן, ס'איז געווען אזעלכע מענטשן, זיי האבן געטון אזוי און אזוי. ס'איז דא עפעס א סיבה, עפעס א זאך וואס איז גורם אז די מענטשן זאלן האבן געווען אזוי און אזוי. ס'איז דא עפעס א זאך וואס איז גורם פאר די פסוקים אין די תורה צו ווערן געשריבן אזוי און אזוי און אזוי. און די געזעצן איז בעצם פשוט אלעמאל, די כלל איז דאך אלעמאל אז די געזעצן, די חוקי הטבע דארפן זיין ווייניגער, דארפן זיין אין א sense פשוט'ער קען מען רופן. ווי די ווי די תורה ווי די דעטע ווי די זאך וואס מ'איז מסביר איז נישט דאך נישט קיין הסבר הסבר איז דאך אלעמאל מ'האט סתם געזען אז די וועלט דרייעט זיך כסדר האט מען נאר געוויסט אז די וועלט דרייעט זיך יעדן טאג זיבן טאג א וואך אז מ'זאגט אז אין די אלע זיבן טעג דרייעט זיך עס וועגן איין סיבה ס'איז דא א חק ס'איז דא א סדר השבוע וואס ס'דרייעט זיך מצד עצמו ס'דרייעט זיך יעדן טאג ווייסטו אז אנשטאט זיבן זאכן יעצט ווייסטו נאר איין זאך.

און ס'מאכט א מענטש צומישט, נישט נאר ס'מאכט א מענטש צומישט, ס'איז א צומישעניש, דאס איז נישט קיין זאך וואס מ'פארשטייט, ס'איז דאך נאר, יעדן טאג דארף איך געדענקען נאך איין זאך. יעדן טאג דארף איך וויסן נאך איין זאך, נאך היינט איז געשען אזוי, איז דא א הלכה וויאזוי מ'פירט זיך ווען כ'רעג זיך וועגן די פרישטאג איז נישט געווען גרייט און וויאזוי פירט זיך ווען מ'רעגט זיך אז די לאנטש איז נישט געווען גרייט און וואס טוט זיך ווען די סאפער האט זיך געווען פארברענט דא דריי עקסטערע מעשות דריי עקסטערע הלכות א מענטש וואס לעבט אין עולם הנגלה לעבט אין א ווייסט נאך נישט די געזעצן ווייסט נאך נישט די רולס וואס זענען שולט איבעראל איז ביי אים איז דאס דריי דריי פיר אנדערע זאכן. ס'איז זייער שווער. וואס הייסט א הבנה? וואס הייסט די זעלבע זאך אין תורה? ס'איז אלעמאל דא איין זאך, אפשר נישט איינס, אפשר צוואנציג, אפשר זייער אסאך זאכן, אבער ס'איז אסאך ווייניגער וויפיל די פועל יוצא פון דעם. דער חק איז אלעמאל אסאך קלענער, אסאך פשוט'ער, אסאך, מ'קען אפילו זאגן אסאך גרינגער צו פארשטיין, נישט נאר גרינגער, ס'איז די איינציגסטע זאך וואס מ'קען פארשטיין, ווי די אלע פועל יוצא, די אלע תוצאות פון דעם. וועגן דעם. ס'דא אמאל מענטשן ווערן נערוועז אביסל, מען קוקט למשל אין קבלה און כוונות, זענען אלע מצוות די זעלבע, אלע פרשיות זענען די זעלבע, איך זאג אז מענטשן לערנען זוהר הקדוש און זיי זאגן ס'איז זייער א בארינג ספר, פארוואס איז עס בארינג? זאגט אז ס'איז דא א מענטש וואס זאגט

און נישט אפילו פון די צען, די זוהר געווענטליך רעדט זייער שטארק פון צוויי אדער דריי אדער פיר פון זיי, די תפארת און די מלכות און די מלכות און די תפארת און די שכינה און די תפארת קודשא בריך הוא שכינתא קודשא בריך הוא שכינתא שכינתא פון קודשא בריך הוא, און ס'איז נאר דא דריי זאכן צו לערנען, און א גוטן טאג, ס'האט געמאכט די תורה בארינג אינסטעד פון עס צו מאכן אינטערעסאנט, וואס די מקובלים פארקויפן אז דאס איז עפעס זייער אינטערעסאנט, לכאורה עס רידוסט די תורה צו עפעס אפאר זאכן און מענטשן זאגן, פאר דעם דארף מען לערנען, פאר דעם דארף מען א גאנצע ספר, אזוי איז דאך. אבער דאס איז דאך לא מחכמה שאלת על זה, ווייל דאס איז דאך די טייטש חכמה, ס'מיינט נישט אז ס'קומט נישט ארויס אסאך חילוקים, אסאך אנדערע קאלירן, אסאך אנדערע דיוקים, אסאך אנדערע תנועות, אבער ס'מיינט יא אז צו פארשטיין תורה, און אויב מ'וויל זאגן פארשטיין מיינט מען מ'קען עס דעמאלטס נוצן, ס'איז דאך די עיקר זאך וואס אונז ווילן אנקומען, אונז ווילן דאך אויסלערנען וויאזוי מ'קען נוצן די תורה, תורה איז דאך נישט נאר תורת טעאריע, ס'איז דאך א תורת למשל ווייל דיין מעשה תורה שימושית דאס מ'קען עס נוצן מ'קען עס מאכן מ'קען מאכן תורה דארף מען דאך וויסן די געזעצן וואס מאכן אז די תורה זאל געשען און די געזעצן איז אוודאי קודם קען מען זיי וויסן באופן הכי כללי נאכדעם וואס די זוהר טוט איז ער ווייזט דאך אין יעדע פרשה ווי אזוי די אלע אנדערע סארט מעשות וואס מ'זעהט דא יעקב איז געגאנגען פון באר שבע צו חרן בעצם האט דאס געבויט כ'זאג נישט אז ס'איז די זעלבע ס'וואלט געווען ממש די זעלבע וואלט דאך נישט געווען קיין מעשה ס'וואלט ווייל ס'איז געווען ממש די זעלבע וואס דו טוסט היינט וואלט דאך נישט געווען די זאך וואס דו טוסט נעכטן, אבער ס'איז אלעמאל דא איין זאך, אזוי ווי איך זאג א מענטש, אנשטאט זיך איינצורעדן אז די פרישטאג איז א דין אין די פרישטאג, אז פרישטאג איז נישט גרייט, אז ס'איז א ענין פון פת שחרית, און וואס איז פשט אז די ווייב איז נישט אויפגעשטאנען גענוג פרי און ס'איז נישט געווען גרייט די פרישטאג, אדער פארקערט די מאן, און און לאנטש איז דאן נאך א זאך ווען מ'האלט שוין אינמיטן ארבעט און מ'דארף וואס מיטברענגן, מ'האט עס פארגעסן, יעדע זאך ווערט עפעס א פרטית'דיגע זאך, דאס איז ס'איז אמת אז ס'איז דא די אלע חילוקי פרטים, אבער איינער וואס האט א בר דעת, אין אנדערע ווערטער איינער וואס איז עומד על הסוד, איז אמת אז ס'איז דא בערך איין פשוט'ע זאך, ס'איז דא מענטשן, לאמיר זאגן וואס איין פשוט'ע זאך וואס קען זיין, וואס מ'רעדט למשל אסאך מאל בדרך המסחר, איז דא א מענטש וואס ביי אים דארף אלעס גיין אזוי ווי אזוי ווי ער וויל, אים וויל פילן אין קאנטראל, ס'איז א תכונה אין אישות, מידת המלכות, די קליפה הייסט דאס, א מענטש דארף זיין אין קאנטראל, און קאנטראל מיינט אז אלעס וויאזוי ער האט זיך פארגעשטעלט ס'גייט זיין דארף עס זיין. נאר די טייטש פון קאנטראל, קאנטראל טייטש אז איך האלט אלעס אין די האנט, איך קען, איך קען אלעס האלטן. און די סארט מענטש, יעדע זאך וואס ער דארף אנקומען צו א צווייטע מענטש, וואס איז א גאנצע פראבלעם, ער דארף זיך, ער דארף מאכן שכר ועונש, מאכן זיכער, און עס געשעט נישט כרצונו ווערט ער אנגעווייטאגט און ברוגז, און הייבט זיך אן א נייע פרשה פון הלכות כעס, און מען רעגט זיך ארויף און מען רעגט זיך אראפ, און א. וואס וואלט געווען אז אנשטאטס אריין גיין אנשטאטס פארשטיין אז נישט אריין איז נישט קיין טריק דאס איז דאך די אמת אנשטאטס צו רעדן זיך איינרעדן אז דא דארף מען זיך דן זיין אין די הלכה און דא דארף מען דן זיין אין יענע הלכה מ'דארף נישט דן זיין אין קיין שום הלכה מ'דארף נאר דן זיין אין איין הלכה וואס איז ווי אזוי געסטו זיך אן עצה מיט די פאקט אז רוב וועלט איז נישט אונטער דיין קאנטראל אנפארטשענעט ריעליסטיק פאקט. אפילו די גרעסטע מלכים, כל שכן אונז וואס אונז זענען נישט די גרעסטע מלכים, אונז קענען קוים קאנטראלירן בני ביתו, זיך אליינס, איך ווייס, און אפילו דעמאלטס איז נישט אונטער דיין קאנטראל, און פארקערט, אפילו ווען דו הייסט איינעם עפעס, א זאך וואס אסאך מענטשן פארשטייען נישט, ווען מען הייסט איינעם עפעס, אז איך האב א זון וואס איך וויל הייסן אים עפעס טון, איך האב א תלמיד וואס איך וויל הייסן עפעס טון, איך האב זיך אליינס וואס איך הייס עפעס טון, איך האב געמאכט נעכטן א פלאן, איך האב זיך געהייסן עפעס טון, איז שוין איבערגעגעבן, נישט נאר איבערגעגעבן די זאך אליינס, ס'איז אויך איבערגעגעבן די כח צו מאכן א זאך. שטייט אין חסידישע ספרים אז וציווני, אשר קדשנו במצוותיו וציווני, איז א נסינת כח, נישט נאר א ציווי, אזוי ווי ס'שטייט ויצוה אותי על עמו ולצווני נגיד די מצווה על עמו, א מצווה איז טייטש א בעל כח, א שולט. וציווני במצוותיו די טייטש די אייבערשטער האט אונז געגעבן די פאוער צו טוען די מצוות אין אנדערע ווערטער איז דא אין אפילו אין די פעולה פון ציווי אז עס האט טאקע א רצון ער וויל עס זאל צוריק קומען צו אים אין א געוויסע וועג וויל עס זאל אויסגעפירט ווערן אין א געוויסע וועג אבער דעם וואס האסט געגעבן דו האסט דעלעגעיטעד יא דו דעלעגעיטעד צו א צווייטן האסטו אויפגעגעבן אביסל פון דיין רעכט פון געוויס זיין פונקטליך וויאזוי עס וועט זיין אמאל איז דא א מענטש א מנהיג וואס ער גיבט איבער זאכן פאר מענטשן, אבער ער גיבט זיי נישט איבער, ער מיינט אז עס איז מעגליך צו זאגן פאר א מענטש וואס צו טון אן אים געבן די כח הבחירה אויף דעם, עס מיינט נישט אז ער קען עס טוישן, איך זאג נישט אז דאס הייסט א שליח, יא, א שליח לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, מען קען נישט מאכן פארקערט ווי דער רצון המשלח, מען קען נישט ראנען, אבער עס מוז זיין עפעס ערגעץ ווי האט ער א בחירה וויאזוי עס צו טון, און די משלח מוז מסכים זיין, ס'דא אין הלכות שליחות אויך אזעלכע זאכן, די משלח מוז מסכים זיין אז נישט קיין חילוק ער וואלט ער האט זיך פארגעשטעלט אז מ'גייט פארן אין די ראוד, מ'איז געפארן אין יענע ראוד, ס'איז נישט זיין עסק, דאס איז שוין איבערגעגעבן פאר א צווייטן. אויב דו פארשטייסט דאס, ביסט שוין פטור געווארן פון רוב פון די פראבלעמען, די פרישטאג איז געווען אזוי ווייל האסט עס נישט אליינס געמאכט, ווילסט עס אליינס מאכן, דו ווילסט נישט אליינס מאכן. און פארקערט, און ער איז זייער פרייליך, האט ער חברים, ווייל דו ווייסט ער איז נישט אין א וועלט אליינס, ער דארף נישט אליינס מאכן די פרישטאג און אלעס אנדערש, האט מענטשן וואס העלפן אים, און ער ווייסט אז זיי גייען עס טון לפי דעתם, לפי רצונם, מען קען זיי בעטן, מען קען נעגאושעיטן, איז שוין נישט דא די גאנצע פראבלעם, דאס איז א א דוגמא, זייער א וויכטיגע דוגמא, באופן כללי פאר דעם האב איך עס אביסל מאריך געווען, א דוגמא פון ווי מען קען פארשטיין איין זאך וואס איז די שורש פון אסאך זאכן, און ס'וועט, מ'קען זאגן, יא, יעצט איז די וועלט באורינג געווארן. אבער פארקערט, ווייל יעצט אז דו פארשטייסט די איין סוד, ווייסטו ווי זיך אן עצה געבן מיט אלעס. דאס הייסט אז הבנה פון סודות איז אסאך מאל א הבנה כללית מער ווי א הבנה פרטית. פארקערט, ווייל די גאנצע איידיע דערפון איז עומד זיין א כלל, צו עומד זיין אויף וואס איז די איין רול וואס איז גורם אז אלעס זאל זיך מאכן, אלעס דרייט זיך ארום דעם. נאכדעם איז דא א לימוד אוודאי פון די פרטים, א לימוד ווי אזוי מ'עפלייט עס, ס'איז א גאנצע לימוד, ס'איז דא אסאך צו טון אין דעם. ס'איז דא א גאנצע ספר אזוי אז דורכצוגיין כל התורה כולה אדער גרויסע חלקים פון די תורה און ווייזן ווי אזוי די תורה ווערט געבויט פון געוויסע רולס פון געוויסע בעיסיק אינגרידיענטס פון געוויסע בעיסיק חוקים וואס פון זיי און אויב פארשטיין די חוקים וועסטו קענען מאכן אן אייגענע תורה לפי לפי ערכך ולפי הבנתך וועסט קענען עפלייען דאס צו א נייע קעיס וואס שטייט נאכנישט דאך די גאנצע חילוק פון איינער וואס ווייסט די טעם, עס הייסט דאך אין הלכה די טעם אויך, און איינער וואס ווייסט נישט די טעם, איינער וואס ווייסט די טעם קען עס מאכן מדמה זיין צו א נייע קעיס מען האט נישט געזען די טעם, איינער וואס ווייסט נישט די טעם, ער קען נישט. דאס איז זייער ענליך צו די זאך וואס אונז רעדן וועגן די לעצטע פאר וואכן. וואס איז די שאלה וואס טוט מען ווען מען שטארבט און אזוי ווי אונז האבן געלערנט וועגן אברהם אבינו איז געשטארבן קומט יצחק משה רבינו איז געשטארבן קומט יהושע יעקב אבינו איז אויך געווען אזא סארט זאך ויצא יעקב מבאר שבע יציאת צדיק מן העיר עושה רושם ס'דא מדרשים וואס רעדן וועגן דעם און אזוי ער ברענגט שפעטער אז דאס קען זיין א דוגמא צו ויצא מבת ציון כל הדרה יעצט וואס קען מען טון וועגן דעם? אונז האבן גערעדט אז דאס איז ענליך צו די פראבלעם פון שכחה וואס אונז האבן געלערנט לעצטע וואך. סאו ווען מען פארשטייט די צוויי זאכן וואס אונז האבן יעצט געזאגט קען מען זען א געוויסע תירוץ. און א געוויסע מהלך וויאזוי זיך צו עצה געבן מיט דעם. עס פארשטייט יעדער איינער אז שכחה איז שולט ווי מער פרטים עס איז דא, ווי מער חלקים פון אינפארמעישן איך דארף געדענקען, למשל אז מען זאגט איינער כדי צו זיין א רב וואס קען יורה דעה דארף מען קענען אלע שטיקלעך טורי זהב אלע שטיקלעך ש"ך אלע שטיקלעך פרי מגדים, מ'וועט מאכן א רשימה וויפיל, ס'דא אפשר הונדרעט טויזענט אנדערע נקודות, זאכן, איך האב גענומען א נומבער, כ'ווייס נישט ווי גרויס ס'איז, ס'איז פאר אנדערע חכמות וואס א מענטש האט גענומען, ס'איז דא למשל א דאקטער וואס דאקטעריי איז אין א געוויסע זין זייער אסאך פרטים, מ'דארף געדענקען די דייעגנאזיס פאר אסאך זאכן, א נארמאלער דאקטער דארף קענען פון זכרון, פון א מינוט, געדענקען הונדרעט, צען טויזענט, הונדרעט טויזענט זאכן. א נישט ענדיגע נומבער פון זאכן, נישטא קיין ווייטער, מען דארף זיך איינ'חזר'ן. דאס איז א זאך וואס שכחה איז זייער שולט צו האבן. מיר מוזן געדענקען אז מיר דארפן כסדר חזר'ן, מ'איז כסדר אונטער א לחץ, כסדר אונטער א פרעשור, מען דארף חזר'ן אז נישט פארגעסט מען. וואס איז מיט אן אנדערע חכמה? אלע חכמות האבן למעשה פרטים, אבער למשל אויב מען רעדט פון חכמת הנפש, חכמת המוסר, וואס איז א גרויסע חכמה, חכמה באמת. מען רעדט אסאך מאל פון פארגעסן טאקע, איך האב פארגעסן אז איך בין אויף א דייעט, יא, איך האב מיך אנגעפרעסן, איך האב פארגעסן אז איך האב מיך פארגענומען אז איך גיי נישט ווערן בכעס, איך בין יא געווארן בכעס. דאס איז נישט עכט פארגעסן, יא, ס'איז א סארט פארגעסן, אבער ס'איז נישט פארגעסן ווייל עס געהאט אסאך פרטים, פארקערט, ס'איז פארגעסן ווייל האסט פארגעסן א כלל. אין אנדערע ווערטער, א חכ א זאך וואס אויב מען פארשטייט די כלל, און ס'איז ריכטיג פאר יעדע חכמה, אויך פאר הלכה איז אזוי, אויך עס שטייט מפורש אין לשון חזל לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. אויב איינער ווייסט די כלל, ער ווייסט לפחות וועט ער קענען וויסן אז דאס איז זיכער נישט ריכטיג, די דאס קען זיכער נישט זיין די הלכה, אז ס'פעלט ער ווייסט נישט פונקט אויף וועלכע פרט ער דארף נאכקוקן אדער מעיין זיין, אדער פאר אלע חכמות איז אזוי, אויב מען פארשטייט אז אלע פרטים זענען בעצם געבויט אויף צוויי דריי פשוט'ע כללים, איז דארף מען שוין נישט געדענקען אלע פרטים, פארגעט, ווייל אויב דו געדענקסט כסדר די כלל, און דו געדענקסט אויך די כלל, ס'הייסט די חק, די געזעץ וואס לערנט דיך ווי אזוי מען קומט פון די כלל צו די פרט. דארפסט דאך נישט מער איז אין השכחה שולט על זה א יעדע זאך חכמה וואס א מענטש קומט אן צו די סוד פון דעם שטייט אין די ספרים זעהן פריער אין ספר א רבי אברהם אבולעפיא רעדט וועגן דעם שטייט אין אנדערע ספרים די רמב"ם אפילו אין מורה רעדט אזעלכע סארט זאכן ס'דא סאך ס'דא ספרים וואס זאגן אז שכחה געשעהט נאר ווילאנג א מענטש פארשטייט נישט סודות התורה נישטא ס'איז מרומז אין מאמרי חזל אז לוחות ראשונות איז נישט שולט געווען קיין שכחה, נאר לוחות שניות וואס לפי דעם פארשטייט מען לוחות ראשונות איז געווען א מער מופשט'דיגע תורה, מער א תורה וואס איז נתגלה טעמה. איז א דבר פשוט, ווייל אונז פארשטייט די טעם, אין אנדערע ווערטער, ס'דא זייער אסאך סארט פייערס וואס א מענטש קען אריינפאלן און זייער אסאך וועגן וואס א מענטש קען ווערן פארברענט. מ'דארף אבער נישט צו מסביר זיין פאר אלע מענטשן, דא איז, דא זאלסט זיך נישט פארברענען, דארט זאלסט זיך נישט פארברענען, ס'איז אלץ איין רול, לייג נישט אריין דיין האנט אין קיין פייער, אין הכי נמי אויב ס'דא אמאל א פייער וואס זעט נישט אויס ווי קיין פייער דארף מען דאך זאגן שתדע אז גם זה בכלל פייער אבער אנדערש נישט קיין חשש נישט קיין און א מענטש לערנט זיך אויס צו גיין צו וואקן ווען ער איז א קינד ער ווייסט וויאזוי צו וואקן כמעט אויף אלע מיני שטחים יא אמאל ארויף קריכן אויף א בנין קען מען זיך אויסלערנען אבער נארמאל ווייסט ער היינט איז אביסל אנדערש יעדע מאל דארף ער טשעקן פונקטליך איז ווי גייט מען יא דאס איך האלט ער ווייסט די כלל ממילא די פרטים בכלל. זעלבע זאך איז ווען א מענטש קומט אן צו סודות התורה, פארשטייט טעמי תורה, און טעמי תורה האבן אסאך לעוועלס, יא, ס'איז דא די טעם פון מצוות חנוכה, ס'איז אויך די טעם פון כל התורה כולה. און אויב איינער איז עומד אויף דעם בשלימות, נישט אין א וועג וואס איז סקיפט, כ'וויל נישט אלעס פארווארענען אויף איינמאל, און ס'שטייט אין פארשידענע פריערדיגע ספרים וואס האבן עוסק געווען אין דעם אז קען זיין אז די זארט זאכן איז שייך א מענטש זאל פארגעסן, כ'ווייס נישט צו ס'איז ריכטיג ממש בפועל ממש אבער די איידיע איז אזוי, אז אזא מענטש וואס דער פארשטייט די ערשטע כלל פון אלעס פארגעסט ער גארנישט. ווייל ער האט נישט וואס צו געדענקען, ער דארף נאר געדענקען איין זאך, איין זאך איז דאך פשוט גרינגער צו געדענקען, אדער אפילו טיפער פון דעם וואס האט מען געלערנט לעצטע וואך, אז די איין זאך איז איז אזוי ווי נישט אריינטאנצן אין פייער, יא ס'קען זיין א מענטש האט אלזהיימערס ממש, איך רעד נישט פון די לעוול, ביז די לעוול איז עס ווערט אזוי בעיסיק, אזוי פשוט, אז דאס פארגעסט ער נישט, אזוי ווי איך זאג אסאך מאל, איך זאג לעצטנס די סודות דארף זיין פשוט'ער ווי די פשט. ווייל דאס איז דאך די גאנצע זאך פון הבנה, די גאנצע זאך פון סוד אז ס'איז מער מובן, א סוד איז נישט קיין סוד, א עומק איז נישט קיין עומק אויב ס'איז שווערער צו פארשטיין, כ'זאג נישט אז ס'דארף, ס'קען זיין מ'דארף מער יגיעה, מ'דארף אסאך ארבעטן אנצוקומען צו דעם, מ'דארף גראבן די אלע בארות, מ'דארף אראפשטופן די אבנים פון אלע בארות, אבער ווען מ'קומט אן, נאכדעם וואס מ'קומט אן אין א פרייע לפחות, דארף עס זיין אסאך גרינגער צו פארשטיין פאר א מקובל, און מ'קען דאס זען, פאר א מקובל איז נישט שווערער צו פארשטיין קבלה ווי נגלה, ס'איז גרינגער צו פארשטיין, און די זעלבע זאך פאר.

קשיא פון וואס געשעט ווען מען פארגעסט? צווייטע תירוץ, צווייטע וואס איז א חלק פון דעם, וואס איז א המשך פון דעם. די דוגמא וואס כ'האב געברענגט. טראכט ס'איז דא א משל מ'זאגט שטייט איינער איז מלווה בריבית ער שטייט נישט אויף אין תחיית המתים און איינער פארט אין נינער איז דא א ווערטל וואס מ'האט געזאגט אז א נארמאלער מענטש

ער שלאפט ער ליגט אין בעט און זיין געלט ארבעט פאר אים זיין געלט מאכט געלט וועגן דעם אזא מענטש זאל נישט אויפשטיין תחיית המתים ס'איז אזא ווערטל אבער ס'איז ס'איז אמת לגבי ריבית איז עס אמת און מ'זאגט אויף די היינטיגע וועלט זאגט מען אז א שאד אזוי זאגן די בעלי ריבית יא די מענטשן מיט א היתר עיסקא א שאד אז די מענטש זאל ארבעטן זאל דיין געלט ארבעטן פאר דיר אין אנדערע ווערטער פארוואס דארפסטו אויפשטיין און ארבעטן? לאז די, די ארבעט וואס דו האסט געטון, מ'דארף נישט אנקומען צו ריבית, ריבית איז, אויב ס'איז איסור ריבית אז עס איז נישט קיין גוטע וועג פון דאס טון, אבער די ריכטיגע וועג פון ארבעטן, די ריכטיגע וועג פון ארבעטן אין דברי תורה, לעסוק בדברי תורה, איז אזא, מ'דארף, מ'דארף, מ'קען נישט, פון א מענטש, ווילאנג, דאס איז דאך די עיקר יסוד, ווילאנג א מענטש. דארף ארבעטן און וועט ער דארף געדענקען יא, ער דארף שטיין לעסוק בדברי תורה כדי צו זיין דארט גייט ער נישט ווערן קיין גביר קיין גביר ווערט מען נישט פון אזא סארט ארבעט וואס קרעפטסמאן וואס ער דארף שטיין אין יעדע מינוט די מינוט וואס ער ארבעט נישט מאכט ער נישט קיין געלט דאס איז נישט קיין וועג פון ווערן א גביר א גביר ווערט מען פון אנדערע מענטש'ס ארבעט עס איז אנדערע מענטש'ס ארבעט אז דו טוסט אזעלכע סארט זאכן וואס ווען דו שלאפסט קענען זיי אויך מאכן געלט ער דארף זיי דארפן דיר שוין נישט די גאנצע גדילה.

ס'איז דובב שפתי וואס איז א סארט מענטש? פארוואס איז עס דובב שפתי? ווייל ער האט שוין איבערגעגעבן זיינע דברי תורה, עס באלאנגט נישט שוין צו אים, דארף מען שוין אים נישט, דאס איז שווער פאר מענטשן צו מקבל זיין, דערפאר זאג איך עס אין אזא וועג, דיינע דברי תורה די רגע וואס האסט עס געגעבן פאר א צווייטן, נהג בה טובת עין ומסרה לישראל שטייט אויף משה רבינו, דארף מען טובת עין פאר דעם, וואס מיינט טובת עין? טובת עין מיינט פארשטיין וויאזוי די מידת המלכות ארבעט, וויאזוי מען קען געבן א זאך פאר א צווייטן. ביי דעם קען זיין גלות, און דא חרן מלשון חרון אף, ויצא מבאר שבע, מ'קען נישט בלייבן ביי די מאמע'ס, אונטער די מאמע'ס פארטיך אזוי, כסדר ווילן האלטן די תורה ביי דיר, כסדר ווילן האלטן די קאנטראל ביי דיר, דאס איז דאס איז טאקע פון וואו ס'קומט ארויס גבירות, ס'קומט ארויס גלות. אויב א מענטש קען זיך משחרר זיין פון דעם, און ער קען פארשטיין אז סוף סוף דובב שפתי וועסט געבן א גוטע ריזאלט, עס איז אפילו גרינגער, ער קען שלאפן און זיינע תלמידים זאגן נאך זיינע דברי תורה, איז פארוואס דארף ער לערנען? ער קען שוין אויפהערן צו לערנען, ער איז געשטארבן, מ'רעדט נישט אז מ'דארף נישט אויפהערן, און פארוואס זאל מען בערב אל תנח ידיך, אפשר קען מען מאכן נאך, אבער אז א מענטש האט געענדיגט, האט איבערגעגעבן זיינע דברי תורה, האט איבערגעגעבן זיין, די זעלבע זאך, אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, דאס איז געווען איינע פון די גרויסע מעלות פון אברהם אבינו, מ'זעט אז ער קען איבערגעבן פאר זיין משפחה, פאר זיינע ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. אנדערע ווערטער, נישט אזוי ווי אסאך רעבעס וואס זיי זענען זיכער אז ווען זיי שטארבן, אויב מ'וועט זיי נישט האבן, וועט די גאנצע וועלט אונטערגיין, וועט קיינער נישט זיין קיין ערליכע אידן ענימאר. די גאנצע זאך פון זיין א ריכטיגער רעבע, איז צו זיין אזא רעבע וואס מ'דארף אים נישט מער.

וואס ער וועט נישט האבן תלמידים וואס דער רבי וועט נישט מסכים זיין צו אלעס וואס דער תלמיד זאגט נאך בשמו, ער איז מפרש אין זיין אין לפי דעתו לפי שכלו ער איז דאך אין בני אדם שווים יעדער איינער האט דאך זיין וועג וויאזוי ער איז קולט זאכן, עס איז נישט מעגליך אז ס'זאל זיין אנדערש. אבער דאס איז א גרויסע זאך און מ'זאל זיך קענען לערנען. און איך ווער זייער מיד איך קען נישט אנקומען צו נאך זאכן פון די זוהר. אפשר שטייט עס אפשר שטייט עס נישט. אבער ס'איז א זאך וואס מ'דארף זיך קענען לערנען. ס'קען אריינווארפן אין די וועלט אזאנע דברי תורה וואס זיי האבן א חיות בפני עצמן. און דאס מיינט אין א מענטש אליינס. ווען א מענטש מאכט זיך א סדר ס'איז יעצט א וואך. אין א געוויסע זין די סדר האט א איט טעיקס אן א לייף אוו איטס אוין. ער האט א חיים פאר זיך, ס'גייט געשען סיי ווי יעדן וואך, צו כ'וועל זיין אין די מוד, צו כ'וועל נישט זיין אין די מוד, צו כ'וועל, אין אנדערע ווערטער, וואס הייסט צו כ'וועל זיין אין די מוד, צו כ'וועל זיין אין קאנטראל אינגאנצן, צו ס'וועט זיין מיך, צו כ'וועל שטיין אויף דעם האלטן שטארק אדער. דאס אזוי האב איך געטראכט וישכב במקום ההוא, יעקב אבינו האט נישט געשלאפן פֿערצן יאר ביי שם ועבר, נישט שלאפן איז אזא סארט זאך, א מענטש איז לחוץ א גאנצע צייט ער דארף געדענקען ער דארף עומד זיין על דברי תורה, און ס'איז געלונגען, ער איז אנגעקומען, זאג נישט אז ס'איז דא אזא סטעפ, מ'דארף דאך לערנען, ער איז אנגעקומען יעקב אבינו. ויפגע במקום ער איז אנגעקומען צו די פלאץ, דאס הייסט הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו, די זוהר איז מאריך באריכות מסביר זיין אז במקום איז ווייזט אויף די שכינה וואס אלעס דארף אנקומען צו די שכינה, און די שכינה מיינט דאך די זאך, די מצבה הייסט דאך די שכינה, די מידת המלכות, מידת המלכות איז אזא סארט כח, דאס הייסט די מעדזשיק כח וואס די אייבערשטער אליינס האט אבער מענטשן האבן נעמען א טייל אין דעם, אז די אייבערשטער קען מאכן א זאך וואס דארף אים נישט כביכול. אפשר דארף עס אים, אוודאי דארף עס אים, ס'איז לית לה מגרמה כלום, אבער ס'דארף אים נישט, ס'קען ארבעטן, די אייבערשטער האט געגעבן פאר מענטשן א כח צו טון זאכן, די אייבערשטער האט געמאכט א וועלט וואס איז א וועלט, ס'איז נישט נאר א אייבערשטער, ס'איז אויך א וועלט. און ויפגע במקום, און דער זוהר רעדט באריכות אז דא האט יעקב אבינו עומד געווען אויף די זאך אז א מענטש דארף האבן א אישה, דאך נישט חתונה געהאט, דאך געווען א אלטער בחור יעקב אבינו פון פֿיר און אַכציק יאר אלט, געלערנט אין ישיבה בפרישות, ישיבת שם ועבר נישט געשלאפן, נישט געשלאפן ווייסט דאך אויך ווייזט דאך אויך אז ער האט נישט געכאפט די ענין פון מידת המלכות וואס איז דא אין דעם א מנוחה, וואס איז די מנוחה? מנוחה איז ער קען אויפגעבן, ער קען לאזן אז די ווייב זאל טון זאכן פאר אים, נישט אלעס איינס מיט די קינדער. ער איז בוטח ער גייט האבן קינדער גייט זיין ושמרו דרך השם. ס'איז טאקע געווען א גרויסע לחץ ווייל יצחק האט געהאט קינדער וואס זענען נישט געווען שומרי דרך השם לכאורה און אברהם אליינס איז נישט אזוי פשוט. און פיינעלי וישכב במקום ההוא ווען ער איז אנגעקומען צו די מקום דא איז ער געשלאפן. שלאפן מיינט אזוי ווי מ'זאגט בידך אפקיד רוחי דער אר"י הקדוש זאגט בידך אפקיד רוחי ראשי תיבות באר. ווען מען גייט שלאפן דארף מען אריין לייגן די נשמה אין א באייר וואס הייסט די מדת המלכות די שכינה וואס זי איז מקבל איז אזוי ווי די באייר באייר יצחק די באייר באייר שבע באייר פון יעקב וואס דארט טרעפט מען טאקע די שכינה דארט טרעפט מען די זיווג. ער האט געטראפן מנוחה ער האט געקענט גיין שלאפן אזא מענטש לערנט גענוג תורה אז ס'שלאפט זיך אים רואיג ער קען גיין שלאפן וישכב במקום ההוא.